בסוד ישרים ועדה, גדולי מעשי השם, דאנק איך און לויב דעם אייבערשטן, האט דער אייבערשטער געהאלפן, כ'בין זוכה געווען, כ'בין אנגעקומען צום הייליגן רעבן, אנגעקומען צום הייליגן רעבן, און ווען איך בין אנגעקומען צום הייליגן רעבן האט מען מיר זייער זייער דערשראקן, עטס דארפט'ס פארשטיין, איך בין אנגעקומען צום הייליגן רעבן נאך נישט געווען אזא גרויסע קהילה דא אין אמעריקע, ארץ ישראל איז געווען א שיינע קהילה, מוהראש'ס קהילה אין יבניאל, דא איז געווען, ס'איז נישט געווען קיין קהילה, געווען נאר א פלאץ וואו דו דו גייסט אריין, שוין, מ'וועט דיך שוין מאכן שידוכים דארט, און דו'סט שוין האבן מוסדות, ס'איז געווען, האסט גענומען אזא איינגעשטעלטע זאך, ביסט געגאנגען, האסט דיך אוועקגעשטעלט, ארויסגעשטעלט, דו דרייסט דיך אין היכל הקודש, מענטשן האבן מיר געזאגט, וואס טוסטו? וואס טוסטו? ביסט מאבד עצמו לדעת? קיינער גייט זיך נישט וועלן משדך זיין מיט דיר. וועסט נישט האבן קיין שידוכים. מילא דו אבער דיינע קינדער, טו עס נישט פאר דיינע קינדער. עד כדי כך. מען האט מיך אזוי דערשראקן. מען האט מיך אזוי דערשראקן. און איך שטעל מיך פאר ענק אויך, יעדער איינער גייט אריבער. און ווער ס'קומט צום רעבן, ווער ס'קומט צום רעבן דארף געבן א א רביעית דם כדי חייו, קומען צום רעבן קען מען נישט אנקומען גרינג, איז עס פון דרויסן איז עס פון אינעווענדיג, ס'גייט אריבער אויף יעדן איינעם ווען מ'ווערט מקורב צום רעבן, סמך מם האט זייער פיינט דעם הייליגן רעבן, און בפרטי פרטיות חדר היכל הקודש, דאס איז זייער פאר אים זייער זייער נישט קיין בא'טעמ'טע עסק, ער קען באשטיין אלעס זאל אויסקוקן פיין און וואויל אינדרויסן, אבער די זאך פון פון די לימודים פון היכל הקודש און א מענטש ווערט מחובר צום אייבערשטן אין וואסערע מצב ער איז, א מענטש ווערט מחובר צו די הייליגע תורה, א מענטש לעבט זיך א גן עדן לעבן אין ביי זיך אין שטוב, מען רעדט אפ מען רעדט אן יעדן איינעם אבער איך זיץ ברוך השם ביי א שמחה פון א אייניקל, אייבערשטער האט מיר געהאלפן, א וואכנאכט פון פון אייניקל ביי שלמה. אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, איך דאנק דיך הייליגער באשעפער, און ס'איז א שמחה וואס ברענגט מיר שוין אריין צו נאך א שמחה, די וואך האבן מיר שבת קאפעליש, אויך איז שוין, קומט א באווארפן מיט א חתונה, שמחות מיט שמחה מיט שמחה, און איך קום ארויס פון א שמחה, און איך גיי אריין אין א שמחה.

האט אים אויסגעטרונקען דאס בלוט און נאר אכטונג געגעבן אויף איין זאך אז די ווייב זאל אים נישט אנטלויפן, ער איז געווען זייער דערשראקן וועגן זיין ווייב, א גאנץ לעבן האט ער געדאנקט אה ער האט געהאט א גוטע חבר, רבי נפתלי האט אים צוגערעדט, ער האט נישט געהאט קיין געלט רבי נתן, איינמאל געדארפט פארן צום רעבן, נו, דארף מען דאך עפעס פארקויפן פון שטוב, דעמאלטס איז נישט געווען אזוי ווי היינט קרעדיט קארדס, מען קען, מען קען, מען קען האבן געלט אפילו מען האט נישט קיין געלט.

פארקויף נישט דיין ווייב'ס טיכל, אט א גאנץ לעבן ווען ער איז דורכגעוואקט האט ר' נפתלי אים געזאגט שקויעך, שקויעך פארן מיך נישט לאזן, שקויעך פארן מיר געבן די שכל, דארף טאקע פארן צום רעבן אבער די ווייב, אבער טאטע, די טאטע האט אים גערוידעפט, טאטע האט אונטערגעהעצט זיין שווער, שווער איז געווען א גרויסע מענטש, גרויסע מענטש, גרויסע מענטשן מאכן אויך טעותים, דארפסט וויסן ס'איז דא גרויסע מענטשן צדיקים, דער רבי האט געזאגט אויף ר' נתן'ס שווער ער איז געווען א צדיק, נו שטעלט אייך פאר. אז דער רבי איז מעיד אויף אים אז ער איז א צדיק, ווי קען זיין אז ער זאל רעדן קעגן ר' פנחס קאריצער, ער זאל רעדן קעגן ר' מעכעלע זלאטשובער, האט דער רבי געזאגט אז ס'איז דא צדיקים וואס מאכן טעותים, מען ווערט נישט אויס צדיק, ווען מען מאכט א טעות קען מען נאך זיין א צדיק, האט אים גוט אויסגערוידעפט, אבער ביים סוף פלעגט זיך זיין טאטע אויפשטעלן און זאגן וואס מאכסטו רעב נתן, האט ער געזאגט טאטע, טאטע זאל זיך נישט אויפשטעלן, טאטע שטעלט זיך נישט אויף פאר א קינד, זאגט ער אים. כ'האב פון דיר נחת. איך זאג עס פאר ענק, ברוך השם, מען זיצט ביי א שמחה, א וואכנאכט, און מען פרייט זיך די גאנצע משפחה, פאר מיר איז עס א גרויסע שמחה אז מיין טאטע, איך האב קיין שום זכות מיין טאטע זאל זיך אנטראגן, ער וויל ארויסקומען, נישט מיט די שלעפ, איך וויל ארויסקומען, איך וויל ארויסקומען, ס'דא טויזנט תירוצים צו זאגן פארוואס נישט צו קומען, ס'איז אין שטעטל, און ס'איז און ס'איז ערב שבת, ניין, איך וויל ארויסקומען, זיין דא, עס איז א, עס איז מורא'דיג, מורא'דיג אז מען זעט.

אפשר קען מען אים ברענגען צו די ישיבה. גיי לערן מיט א מענטש אין די פופציג יאר, גיי הייב אים אן צו זאגן אז עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט. ס'גייט נישט אזוי שנעל אריין אין די אויער. דאס דארף מען לערנען מיט קינדער ווען זיי דארפן עס נאכנישט. זיץ מיט קינדער, דריי יעריגע, פיר יעריגע, פינף יעריגע, אלעס איז דער אייבערשטער, אלעס איז דער אייבערשטער, אלעס איז דער אייבערשטער, אלעס איז דער אייבערשטער. אז שפעטער. די קינדער פארשטייען דאך אפילו נישט וואס מען זאגט זיי, די קינדער פארשטייען דאך נישט וואס דארף מען חיזוק, וואס דארף מען חיזוק, א גאנץ טאג חיזוק, איך זיץ מיט בחורים, מיט קליינע בחורים, ס'איז דא אויך עלטערע בחורים, זיי האבן זיך שוין גוט, דערקוויקען זיך שוין, יונגע בחורים לויפן אריין, לויפן ארויס, שטערן מיך יעדע שיעור, ע ע ע ע ע ע, מ'טרעפט א קען, א קען מאכן א נויז, א. בעט מען זאל נישט מאכן קיין גערידער ביים שיעור. ס'איז נישט די סאמע חיזוק, מען ווייסט אלעס דער אייבערשטער, אלעס דער אייבערשטער, פיין. אבער כאטשיג זיצט ער, לייג דיינע קינדער צווישן די שויס, צווישן הושב בניכם אויף ברכי תלמידי חכמים, שפעטער ווען ער ווערט עלטער זאל ער נישט, זאל ער נישט אריינפאלן אין א דעפרעשן, איך מיין ער גייט נישט ארויס פון שטוב, ער ארבעט נישט, וואס ארבעטסטו נישט? כ'האב שוין פרובירט א ארבעט, ס'גייט מיר נישט. נו, פרוביר נאך א ארבעט.

יעצט איז שוין ברכות דא? נו, אדרבה, ברענג א חלה. חתן חתן. מיר מאכן א שפע שלום בית. מזל טוב. מאך א באשמיר, ברענג א, ברענג א חלה. א בילקע. גיב די כלה. הא? קומט? קומט נישט. מאך שבע ברכות. איך וויל זיך וואשן. אברהם הערש, ווי איז אברהם הערש? פאר די ברידער זיי ברענגט די קאר מ'קען מאכן שבע ברכות. שבע ברכות. ער גייט נישט ארבעטן, די חתן האט אונטער געשריבן, די חתן האט אונטער געשריבן די כתובה אז ער גייט ברענגען פרנסה, אנא אפלח! וועסטו קומען אין בית מדרש פרעגן איינער האט א פרנסה? לאמיר פרעגן וואס איז די טערמס און וואס איז די קאנדישאנס און וואס איז די פיוטשער אז ס'וועט ארונטערקומען א בעסערע ארבעט וועסטו דעמאלטס גיין פרעגן דו זאלסט אפלאזן די אלטע אז דו האסט נישט קיין ארבעט וואס הייסט דו זיצט אינדערהיים בטלה מביא לידי זימה בטלה מביא לידי שעמום זיצן אינדערהיים און גארנישט טון ברענגט דיך צו מ'ווערט דיפרעסט שעמום. קוק אין תפארת ישראל משניות, דעפרעסיע, בטלה מביא לידי שעמום, דעפרעסיע, בטלה מביא לידי זימה, ס'ברענגט צו עבירות, גיין ליידיג איז רחמנא לצלן גיין ליידיג, רבי נתן האט געזאגט פאר איינעם, וועגן, וועגן נדן, כ'ווייס נישט ווי דיין שווער, דיין שווער איז דא? ער געט דיר א נדן? האט ער אריינגענומען אין די דירה, האט ער אריינגענומען אין די דירה? האט ר' נתן געזאגט אזוי, זיצט און ער לערנט און נוצט אויס די צייט, האלט די קישן און דעק אינדערהיים, אז נישט, ווארף עס ארויס פון פענסטער! אזוי האט ר' נתן געזאגט, ס'קען מען נישט געבן דעם דיבור? מען פלעגט נישט, היינט איז נדן, מען געט, מען געט א קוויק פעי, מען געט פאר די לענדלארד פאראויס צוויי יאר רענט, איי די אייבערשטער העלפן זאל אנהאלטן צוויי יאר די שידוך. געבט צוויי יאר רענט פאראויס פאר א דירה, דעמאלטס איז געווען מ'האט אריינגענומען דעם איידעם, מ'האט נישט געקאכט, מ'קאכט דאך זופ אויף שבת, מ'לייגט צו נאך א קאפ וואסער, אדער מען וועט אוועקגיסן ווייניגער א קאפ א קאפ זופ, נישט עפעס אויסהאלטן, וואס איז אויסהאלטן, עס געבן א שטיקל א שטיקל חלה, עס געבן אביסל פלייש, האט ר' נתן געזאגט אזא דיבור. איך פארצייל דיר עס מיט א מקור ווי איך האב עס געזען פון מוהרא"ש, לכאורה אין ספר אילן החיים, אילן א ספר אילן החיים, לגבי נדן, זיצט ער און ער לערנט ער נוצט אויס די צייט, האלט זיין קישן אין זיין דעק, אז נישט ווארף עס ארויס פון פענסטער, ער זאל מוזן גיין זוכן א דירה, ער זאל מוזן ווערן פארנומען, גיי ליידיג. ער האט נישט קיין ארבעט. א אינגערמאן זאגט מיר איך ווארט שוין א צוויי חדשים די מצה בעקערי זאל זיך עפענען. ער זיצט ער זיצט אינדערהיים פאר צוויי חדשים די מצה בעקערי זאל זיך עפענען איך עפען נישט אויף די מצה בעקערי וואס. די גיי ארבעטן. פאר אריין אין שטאט זוך פרעג איינעם דא איז אויך דא גענוג ארבעט נאר די. ער זוכט וואס מען דארף נאר ארבעטן פון פון די פון דעמאלטס און דעמאלטס. איז צום סוף אז א מענטש פאלגט א מענטש האט סבלנות ער ארבעט ער פארדינט ווייניג די רבי פארציילט דער חכם האט גלייך געזוכט די מעשה פון די חכם מיטן תם, ער האט גלייך געזוכט ווי מען ארבעט גרינג און מען פארדינט אסאך, סאו די ערשטע ארבעט וואס ער האט געטראפן האט ער נישט געוואלט ווייל ווייל ס'איז שווערע ארבעט און מען מאכט ווייניג שכירות און מיט די צייט קען מען ווערן מער, אז מען האט סבלנות איז מען זוכה, ברוך השם דאס איז די אנהייב פון די שיעור, וועל איך אביסל רעדן פון די וואכעדיגע סדרה, די וואך הייבט זיך אן די ערשטע שבת אין שובבים, דארף מען נאכאמאל דערמאנען וואס מוהרא"ש האט אונז געחזר'ט, אז א מענטש איז פרייליך שבת דאס איז מער ווי פאסטן. דאס איז אזוי ווי טויזענט תעניתים, אלע פאסטן שובבים, אלע פאסטן, אלע ערליכע אידן זוכן צו מתקן זיין, אונז ברסלב'ע חסידים דער רבי לאזט נישט פאסטן, ברסלב'ע חסידים דער רבי לאזט נישט פאסטן, אונז פאסט מען נאר די ד' תעניתים וואס שטייט אין שלחן ערוך. יום הקדוש, תשעה באב, אבער סתם אזוי פאסט מען נישט. נו וויאזוי איז מען מתקן עונג שבת כאלף תענית? א מענטש איז פרייליך שבת, אוואדע און אוואדע קומט די יצר הרע און ער פארלייגט זיך זייער שטארק. א אינגערמאן זאגט מיר די וואך, א גאנצע וואך, א גאנצע וואך איז אונזער שלום בית אזוי גוט.

וויאזוי איז מען זוכה? וויאזוי איז מען זוכה צו האבן א שיינע שבת אז מען נעמט די עצה פון תפילה? בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף איך זאל האבן א שיינע שבת, הייליגער באשעפער העלף איך זאל האבן א פרייליכע שבת, אונז פלעגן מיר קומען צו די שיעור פון מוהרא"ש דאנערשטאג נאכט, הו! פון נאכן שיעור, מען האט נישט אויפגעהערט צו דאווענען, מוהרא"ש האט אונז געגעבן אזא וועק אויף, און אַ פּנים אַזױ געדענק איך בײַ מיר, אַ געװאַר פֿון װעג אַהײם און שױן אין בעט. איך בין אױפֿגעשטאַנען פֿון מיר אַזױ פֿריש. איך געדענק מוהרא"ש פֿלעגט פֿאָרן אױף ארץ-ישׂראל פֿאַר צװײ-דרײַ װאָכן. געפֿילט אַזױ װי טױט זיך אױסשװעבן. אַי, אַ גאַנצע װאָך האָב איך זיך אױך נישט געזען מוהרא"ש, אָבער די דאָנערשטיק-נאַכט איז מוהרא"ש געװען אַזאַ צונד-אָן.

אלע טעמים. נישט, איך וויל נישט קיין רחמנות, מחותן וועט שוין איר צונעמען צו שיקן פלייש, מחותן קען קומען עסן אונזערע פליגלעך, מלא טעם, מלא טעם, וואסער האסטעך בחינם, יא? דארפסט נאר האבן אפאר מייערן מיט אפאר ביינער, און מען קאכט אויף א פיינעם זופ, און. די אייבערשטער העלפט מען האט א חלה און מען איז פרייליך ביים טיש, מען איז פרייליך, ס'פעלט די דיפ און ס'פעלט די דיפ און ס'פעלט יענע דיפ, נו וואס זאל איך מאכן, די גאנצע זאך פון דיפס, וואס איז דיפס? דאס קומט פון עניות, דאס איז נישט געמאכט געווארן אז מען זאל מאכן מענטשן ארעם, וויסט איר? ביי מיין שווער אינדערהיים נישט דא אזא זאך. קומען פון אונגערין גלייך אויף אמעריקע זיי האבן נישט געטראפן דעם אז מיין זיידע איז יא געווען זיי קומען פון ארץ ישראל מ'וואוינט אין ארץ ישראל ס'איז נישט געווען גארנישט גארנישט געווען מ'האט מ'האט געקויפט א שטיקעלע קארפיאן כ'ווייס אפילו נישט צו ס'איז פיש אזוי הייסט עס א שטיקל פיש און מ'האט אריינגעלייגט פאטעיטאס און מ'האט עס געקאכט און יעדע קינד האט באקומען זאפט מיט א פאטעיטא. און די טאטע מיט די מאמע האבן אראפגעציפט א שטיקעלע פון דעם שטיקל פיש, און מ'האט גענומען די צוקוועטשטע טאמעיטאס וואס מ'קען שוין נישט מאכן פון דעם קיין סאלאט, האט איינער געטראכט לאמיר עס רייבן מיט אביסל אויל, מיט אביסל זאלץ צו לייגן אויפן טיש פאר די קינדער, צווייטער איז בייגעפאלן קען מען נעמען בונדלעך ארבעס און מ'עט עס ווייקן און מ'עט עס בלענדן און מ'עט מאכן פון דעם א חומוס, און שוין ס'איז געווארן פון דעם דיפ נישט, אוי אונז האמיר נישט קיין געלט צו קויפן די דיפס וואס דאס איז געמאכט. א מענטש א קען נישט אויסשטאפירן שיינע גרויסע סעלמאן סלייסעס, מען האט גענומען א טאמעיטא, מען האט עס אראפגעלייגט, מען האט זיך געמאכט א גוטע עסן. דאס איז אונזער שובבים. פרייליכע שבת'דיגע סעודות, די קינדער זאלן אויפהייבן די הענט אין חדר און אין סקול, און מען פרעגט זיי וואס איז ענקער בעסטע זאך? איך ווארט אויף שבת! שבת! שבת! זיצט מיין טאטע און מאמע ביי א טיש און מען איז פרייליך. אוי דאס איז גוט פאר די קינדער, אוי דאס איז געזונט פאר די קינדער. ס'וועט דיר נישט העלפן אז דו וועסט נעמען דיינע קינדער און דו'סט זיי קויפן טייערע קליידער, ס'וועט נישט העלפן אז דו וועסט נעמען דיינע קינדער און דו'סט זיי יעדע פרייטאג טראגן פעינטבאל שוטינג און דו'סט זיי טראגן צו די סליידס און דו'סט זיי קויפן א גלעזער און קוקן דאס, ס'וועט גארנישט העלפן, דו'סט זיצן שבת ביי די סעודה און שמועסן על דא ועל הא. על דא ועל נישט קיין תורות, נישט קיין תורות, על דא ועל הא. קענסט, קענסט דאך אויב, אויב דו ביסט גענוג טאלאנטפול און דו קענסט נעמען די וואכעדיגע סדרה און מאכן פון דעם אזוי א, אזוי אויספאפן די קינדער און פארציילן אזוי אז עס איז געווען א גאנצע מעשה. אנישט, מען שמועסט, מען שמועסט, גוט שבת, מען איז פרייליך. דאס איז תיקון שובבים, עונג שבת כאלף תעניתים. יעצט וויל איך רעדן אביסל חיזוק פון די וואכעדיגע סדרה, מען הייבט אן די סדרה ואלה שמות בני ישראל, וימת יוסף וכל אחיו, ניין נישט דא, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש, ס'איז אלעס געווען זיבעציג נפשות זענען אראפגעקומען אין מצרים, און יוסף איז געווען אין מצרים, יוסף איז דאך פון די זיבעציג פרעגט רש"י, יוסף איז פון די זיבעציג וואס דארף מיר די תורה זאגן חתן האט א חלה? ווער ברענגט א חלה? די חלה אדער די כלה? און א בעכער קען מען מאכן א שיינע שבע ברכות. ויוסף היה במצרים, יעצט לערנט זיך משה רשי, עזרא געזען רשי? פרעגט רש י, שמילי פרעגט רש י, משולם, וואס דארפסטו מיר עקסטער זאגן? קלמן, וואס דארפסטו מיר עקסטער זאגן ויוסף אוהב אין מצרים? ס'איז דאך געווען זיבעציג! זאגט רש י ס'איז אנדערע זאך, ס'איז אנדערע זאך, דאס איז געווען זיבעציג צדיקים, זיבעציג צדיקים אין א פעלץ, זיבעציג צדיקים אין כולל, זיבעציג צדיקים אין אין אין אין. יוסף איז געווען אין מצרים, און איז געבליבן ערליך, דאס איז שוין קומט אים א עקסטערע פסוק, להודיעך צדקתו של יוסף, א אינגערמאן גייט אדורך גייט אריבער שווערע ביטערע נסיונות, און ער קומט אין בית מדרש אנטוהן טלית און תפילין, ס'איז א אנדערע בחינה. ס'איז ויוסף היה במצרים, א אינגערמאן גייט אריבער ביטערע נסיונות, קיינער ווייסט נישט, ער האט שוועריקייטן, ס'ברענט אין אים תאוות ניאוף, ער איז אריין א פלאנטער, דא איז ער אריין מיט א מיט א קאנעקשאן מיט איינעם, און מען שרייבט זיך, און ער רייסט זיך צום אייבערשטן, און ער רייסט זיך צום אייבערשטן, ער קומט צוריק אין שול, און ער דאווענט שחרית מנחה מעריב, ויוסף היה במצרים, דאס איז דאך א אנדערע זאך, וואס הייסט נישט יעדער געדאווענט? יעדער דאווענט, יעדער לייגט תפילין, יא אבער דא דא א יוסף וואס איז אין מצרים, ס'איז אים ביטער נסיונות און איך דערהאלט זיך. דאס איז א מורא'דיגע חיזוק וואס א אינגערמאן גייט אריבער, וואס א איד גייט אריבער, קיינער ווייסט נישט, קיינער האט נישט געוואוסט פון יוסף,

רחמי שמים דארף מען אין איין סעקונדע אזוי אזא קליינע זאך און א מענטש ניאוף ניאוף נאכאמאל און נאכאמאל און דאס איז א א זאך וואס האט נישט קיין שכל מ'שטייט און קוקט און קוקט און קוקט נאך א נאקעטע און נאך א נאך א שמוץ און נאך א שמוץ און נאך א שמוץ און וואס זעהסט זעהסט דאך נישט קיין חידושים אזוי איז עס די בחירה גייט אים אוועק ער שטייט און קוקט און קוקט ער איז אזוי משוגע. ממש די חזל זאגן אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, פרעגסט א נארמאלע מענטש אבער וואס קוקסטו דא? וואס קוקסטו דא? מען רעדט דאך פון א אינגערמאן! נישט חס ושלום אז א בחור, בחורים האבן זייערס, בחורים רעד איך א גאנצע וואך אין ישיבה, יעצט דאנערשטאג נאכט רעד איך צו די אינגעלייט, האסט דאך א ווייב! האסט א ווייב! אייש! כ'עקל מיך, כ'עקל מיך פון איר! עקלסט דיך פון דיין ווייב? פארוואס עקלסטו דיך פון דיין ווייב? אפשר לייג אראפ די אויגן, אפשר פארמאך די אויגן.

פארוואס פארוואס ווייזט מען נישט קוק אויף דער וואס וואטשט קוק קוק נעבעך אזוי פאני א איד מיט א בארד שטייט ער קוקט א גאנצע וועג קוקט ער אויף די סקרין א גאנצע וועג קוקט ער אויף די סקרין אזוי שטייט ער עסט ער קוקט אויף די סקרין ער קוקט קוק קוק השי ת קוק ער קוקט נעבעך אזוי פאני איז דא מער נישט פאני ווען איינער היט זיך די אויגן אויב מאכט ער עס אויף א וועג וואס וואס וואס די ער היט די אויגן לאז ער היט די אויגן מאך צו דיינע אויגן איין טאג און קום אהיים

ויוסף היה במצרים. א אינגערמאן קומט אריין אין בית מדרש מיט ביטערע נסיונות, ס'איז א נייע זאך, ס'איז נישט די, ס'איז נישט שבעים נפש א גאנצע קהילה, ס'איז דא שבעים נפש, ס'איז דא ויוסף היה במצרים, איך בין יוסף, איך קום אין שול דאווענען מיט מיינע נסיונות, איך בין, איך שטאר ארויס, ס'איז גאר א אנדערע זאך, מ'דארף זיך מחזק זיין. נאכדעם זעהן מיר מורא'דיגע זאכן. בתיה קומט און זי טרעפט די קאסטן. אויך א פלא'דיגע זאך, דא זעט מען וואס א מענטש מיינט אז ער קען טוהן און מאכן. שטעל דיך פאר פרעה, ער דרייט איבער די גאנצע לאנד מיט געזעצן, מען הרג'עט בעיביס, און ער זיצט אויפן שויס מיט משה'לע און ער פיטערט אים עפל סאוס, און יא, אלע בעיביס דארף מען אויסהרג'ענען ווייל ווייל מען גייט קעיר נעמען.

בתיה עפנט אויף דעם דעם קעסטל, ותפתח ותראהו, והנה נער בוכה, זי א בעיבי'לע וויינט, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. שוין איך וועל דיר זאגן די אמת, איך קום דאך נישט אן מיט מיין ארבעט, איך האב אנגעפאנגען, איך האב געוואלט ארויסגעבן א חזית איש די וואך אויף דעם שטיקל, אויף דעם פסוק, אפשר כדאי מען זאל עס אליינס שבת צופרי נעמען דעם זוהר,

וויינט צום אייבערשטן, וויינען צום אייבערשטן מוז נישט מיינען אז עס קומט ארויס וואסער פון די אויגן, דאס איז דא מענטשן, עס איז דא מענטשן וואס עס גייט זיי גרינגער ארויס וואסער פון די אויגן, און עס איז דא מענטשן וואס זיי, רבי איך קען נישט וויינען, בחורים איך קען נישט וויינען ראש ישיבה, עפעס איז ראנג מיט מיך? זאג איך דו ווייסט נישט וואס מיינט וויינען, וויינען מיינט נישט, ביי איינעם גייט עס שנעלער טרערן, ביי איינעם איז וויינען פון אינעווענדיג, ער וויינט צום אייבערשטן. מען זעט אלץ אין תהלים כי שמע ה' קול בכיי, ס'איז דא אמאל רעדן א קול בכי? רבונו של עולם העלף מיך, דער אייבערשטער זעט א איד רעדט צו אים און ער וויינט צו אים, ותחמול עליו, די אייבערשטער האט רחמנות אויף אים, ער נעמט אראפ אלע קטרוגים פון אים, ותאמר מילדי העברים זה, דאס איז א איד, ער איז פארשמירט, אבער דאס איז א איד, דאס איז א איד, מען האט נישט קיין השגה, א מענטש גייט אין א זייט, ער נעמט די עצה פון רעבן, א מינוט, א מינוט, וואק פון די קאר צו דיין הויז, וואק פון דיין בעדרום צו די קאך, רבונו של עולם, רבונו של עולם העלף מיך, רבונו של עולם ווי נעם איך פרנסה, רבונו של עולם איך זינק אין חובות, רבונו של עולם. וואס טו איך מיט מיינע קינדער, איך דארף נחת פון מיינע קינדער, רבונו של עולם וואס טו איך מיט מיין ווייב, רבונו של עולם וואס טו איך מיט מיין טאטע מאמע, רבונו של עולם וואס טו איך מיט מיין באלעבאס, רבונו של עולם וואס טו איך מיט מיין שותף, רבונו של עולם וואס טו איך מיט מיינע קאסטומערס, א ווארט צום אייבערשטן, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה, מען האט נישט קיין השגה, מען שטייט אויף צופרי, מען גיסט זיך אפ נעגל וואסער, מען איז זוכה שוין, מען גייט אין מקווה, און מען דאווענט, און נאכדעם כאפט מען א שטיקעלע שמועס מיטן אייבערשטן, אדער פארן דאווענען א שפאציר, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער איך וויל שלום בית, הייליגער באשעפער איך וויל זוכה זיין דיך צו שפירן, דאס איז די שכינה, והיתה עמו שכינה, דאס, אונז זעמיר גליקליך, אונז זעמיר גליקליך. איך האב עס פארציילט, איך ווייס נישט ווי איך האב עס פארציילט יעצט, אבער איך וויל עס דרייען נאכאמאל, ווייל היינט כאפ איך נישט, נאך רעדן צום אייבערשטן, יעדער רעדט צום אייבערשטן, אבער איך דערמאן מיך צוריק מיין קאפ, וויאזוי איך האב געטראכט פאר איך בין מקורב געווארן, איך האב געהאט איינער אין מיין משפחה, מיין שוואגער, ער האט א חלק אויך פון מיין התקרבות, מיין שוואגער, מודה אני מתנצל, ער האט א חלק פון מיין התקרבות, אונז האבן צוזאמען שפעקולירט ווי איז דא א צדיק היינט, ווי צו וועם זאל מען גיין, זאגט ער מיר איך ווייס נישט, איך דערווייזן א יונגערמאן אין בארא פארק.

איך בעט דעם אייבערשטן יעדע זאך, נאך האב איך דא א משניות מיט א תהילים, איך טראכט דאס איז עס, איך גיי צו די פלאץ, איך גיי צו די פלאץ, אה, טראכט איך, נו, אז זאגן אז נישט יעדער רעדט צום אייבערשטן, נישט יעדער זאגט משניות, אבער מען זעט וואס מען האט אים באקומען אין היכל הקודש, איך האב פארדעם אויסגעקוקט, גיי זיצן און רעדן צו די אייבערשטער, גיי רעדן צו די אייבערשטער, זיצן צווישן מענטשן און רעדן צו די אייבערשטער, יעצט פון מגיד שיעור, מגיד שיעור האט געזאגט אין ישיבה, די הייליגע ר' זושא, אנדערע צדיקים, ס'איז דא זאכן וואס מ'לערנט זיך אויס פון א גנב, ס'איז דא זאכן וואס מ'לערנט זיך אויס פון א קינד, נאכדעם איז דא זאכן וואס א מענטש, א מענטש מיינט אז מ'קען מאכן גלגול שלג נאר אין שניי, מ'קען מאכן גלגול שלג אין די דאכענע, א מענטש קען מאכן התבודדות צווישן מענטשן, א מענטש קען פאסטן ביי א טעלער זופ, נישט פארשטאנען די זאכן, כ'מיין דאס איז זאכן וואס איז געמאכט געווארן פאר יחידי סגולה, וויאזוי מאכט מען התבודדות צווישן מענטשן? אז א מענטש קען זיצן צווישן מענטשן און זיך מתבודד זיין, א מענטש קען זיצן ביי א שמחה, א מענטש קען זיצן ביי א שבת טיש, ביי א טאטע, ביי זיין שווער, אדער אין א מיטינג אין א אפיס, מען האט אים גערופן ער דארף דא זיצן, און און מאכן מיט די ליפן אביסל צום אייבערשטן, נאך א ווארט צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער וויל איך צאלן מארטגעדזש. איך מוז פארציילן דא ברבים מעשה'ס, איינער פרעגט מיך די ראש ישיבה פארציילט די מעשה'ס ברבים, וועלן די יונגעלייט נישט צאלן קיין שכר לימוד, איך בין יעצט אלץ קומען יונגעלייט, ראש ישיבה וואס איז די נעקסטע פראדזשעקט? וואס איז די נעקסטע פראדזשעקט? זאג איך אים די נעקסטע פראדזשעקט ביי מיר איז צאלן מלמדים, דאס איז מיין נעקסטע פראדזשעקט. שוין, ניין, פאריגע וואך אזוי יעדער, וואס איז די נעקסטע פראדזשעקט? ביי מיר די נעקסטע פראדזשעקט איז צאלן מלמדים, איך קען נישט גארנישט, איך טו נישט גארנישט, שוין, און איך בעט דעם אייבערשטן, און די מלמדים זיצן מיט אלע קינדער און בעטן דעם אייבערשטן, און שבתי מארקוס קומט מיר זאגן היינט נאכאמאל, ראש ישיבה עס איז געקומען נאך א טשעק, דא טוט מען נישט, דא טוט מען נישט, איך האב עס שוין געגעבן פאר רפאל, שיק עס פאר דודי, עס איז געקומען נאך א טשעק, פערציג טויזנט, זאגט מיר איינער וואס זאגסטו ביי די שיעורים?

וואס איז דאס? דודי וואס איז עס? וואלטסטו מיר קומען זאגן פארוואס? איינער זאגט מיך אז אז מענטשן זאגן אז ביי ביי ביי ר' מיילעך בידערמאן איז אלעס דא די מעשה'ס פון פון פון די השגחה פרטית מעשה, פארוואס געשעט עס נישט מיר? וואלטסטו שוין אנגעהויבן צו זאגן, ווייסט שוין ביי די ישיבה קומט אן טשעקס אויף פאסט, ביי מיר קומט עס נישט אן. קודם כל עס קומט דאך נישט אן צו מיר.

אבער איך האב שוין געבעטן, איך וועל נאכאמאל בעטן דעם אייבערשטן, ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה, אבער דא קומט שוין א שרעקעדיגע מעשה, משה רבינו זעט, ער גייט ארויס, ער זעט ווי א איד וויל שלאגן א צווייטן, זאגט ער, אה, אכן נודע הדבר, זאגט רש"י, משה רבינו האט נישט פארשטאנען פארוואס דארפן אידן ליידן, פארוואס ווי א איד גייט שפייט מען אים דו דזשו, דו שמוציגע דזשו, גיי אוועק דו דערטי דזשו, דערטי איד. פארוואס א איד ליידט, מה נשתנה ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, פארוואס אידן ליידן מער פון אלע פעלקער, אבער יעצט זע איך אז מען קריגט זיך, אז מען קריגט זיך ליידט מען. און כ'רעד נאכאמאל פון דעם, מ'האט שוין פריער גערעדט פון דעם, מ'רעדט נאכאמאל פון דעם, אז מען וויל האבן הצלחה דארף די מאן און ווייב, די צוויי כרובים, דארף מען זיין אויסגעדרייט פנים צו א פנים. אז א פנים דרייט זיך אוועק און א פנים דרייט זיך אוועק, גייט אוועק די שכינה הקדושה, דעמאלטס ליידט מען שוין, דאס איז נרדים בעבודת פרך און די גאנצע לעבן א גיהנום, מען מוז טוהן אלעס אויף די וועלט אז עס זאל זיין שלום בית, מען דארף זיין א סבלן, מען דארף זיין א ותרן, נו האסט א בילקע פאר די חתן?

משה רבינו פארשטייט נישט פארוואס דארפן אידישע קינדער ליידן איא פארוואס דארפן אידישע קינדער ליידן אידישע קינדער ליידן אויב מען קריגט זיך אז מען קריגט זיך נישט דאס איז דאס איז צווישן מאן און ווייב דאס איז אין צווישן אידישע קינדער לאמיר רעדן ברסלב'ע חסידים לאמיר רעדן היכל הקודש מוהרא"ש שרייבט וואלטן זיך ברסלב'ע חסידים נישט פיינט געהאט וואלטן ברסלב'ע חסידים זיך נישט געשטאכן און געזוכט אונטערצוברענגן איינער דעם צווייטן נישט יעדער געהאלטן ווי יעדעם

די וועלט איז ראוי זיך צו וואונדערן אויף די גרויסע ליבשאפט וואס עס גייט זיין צווישן ענק, זאגט מוהרא"ש. ליידער ליידער ווארט מען נאך אויף די שיחה, ווי ווי פארוואס פארוואס האט מען זיך נישט ליב? אין היכל הקודש זענען מיר געקומען דא צו מוהרא"ש זענען מיר געקומען פאר איין מטרה, צו וויסן וויאזוי צו אויפציען קינדער, אויפציען א שטוב, זיך קענען דערהאלטן מיט די שוועריגקייטן. זיך נישט פיינט האבן, זיך נישט בארעדן איינער דעם צווייטן, און נישט זוכן איינער דעם צווייטן אונטערצוברענגען, איינער דעם צווייטן אויסשפילן, און בכלל מיט אנדערע חסידות'ן אויך, מיט אנדערע קהילות, וואס דארף מען זוכן, וואס דארף מען זוכן, אלעס איז, אלעס איז אייניג, אלעס, אלעס, אלע דינען דעם אייבערשטן, אלע ווילן זיין גוט, מען דארף זיך נישט פיינט האבן איינער דעם צווייטן, מען דארף נישט רעדן איינער פאר'ן צווייטן, מוהרא"ש זאגט, חאמאס איז ראשי תיבות חסידים. מתנגדים, אשכנזים, ספרדים. דאס אז דא קען זיין א אינגערמאן זיך אנרופן איך האב געטראפן א ספרדי, ווי קומט אריין די ווארט ספרדי? איך האב געטראפן א מענטש וואס האט געשריגן. איך האב געטראפן א ספרדי, האט ער געשריגן ווי א ספרדי. וואס וואס וואס וואס איך זאל זאגן אויף דיר איך האב געטראפן א אשכנזי? וואס?

מ'דארף נישט האלטן איינער די זעלבע ווי דעם צווייטן, און אז דיין ברודער קומט דיך און האלט דיך פאר, מ'הערט אויס, מ'שאקלט מיט די קאפ, און אז דיין שכן זאגט דיר דו ווייסט דו ביסט דו ביסט נישט גערעכט מיט דיינע קינדער ווי דו ביסט מחנך, דו האסט נישט כח פאר אים באמערקן, וואס מען טוט טוט מען, וואס מען טוט טוט מען, כ'דענק כ'האב געעפנט די ישיבה, כ'בין געגאנגען זוכן א פלאץ וואו מען קען האבן א פלאץ פאר די ישיבה. כ'בין געגאנגען מיט אברהם משה מיט נאך צוויי וואס האבן מיך געהאלפן, מ'האט געטראפן עפעס א רב אין וויליאמסבורג, די שול שטייט שוין נישט, און און ער איז מסכים אונז אריינצונעמען, אז די שול וועט הייסן אויף זיין נאמען, און אויב מ'וועט מאכן חתונה וועלן די בחורים קומען מיט בעקיטשעס, כ'האב אלעס געזאגט יא, וואס נישט? מיר זיצן ביים סיינען קאנטרעקט זאגט ער ער וויל עפעס פרעגן.

אז ער האט געהערט אז די אלטע פלאץ וואו איך האב געארבעט האבן די מגידי שיעורים איבערגעגעבן אז אז איך בין אביסל אביסל אביסל דעינדזשער ווייל מען קומט רעדן זאכן וואס מען דארף פארעכטן מסדר זיין און ער שאקלט מיט די קאפ יא אבער ער טוט ווייטער וואס ער האט צו טון וויל ער וויסן צו ס'איז אמת. וואס איך האב צו טוהן? וואס איך טוהן? ס'איז אמת אז דו ביסט א שוטה, איך שאקל מיט די קאפ, איך גיי מיט דיך טענה'ן? איך גיי מיט דיך טענה'ן? איך האב יעדן טאג מענטשן קומען מיך קריטיקירן, איינער קומט מיר זאגן פארוואס מאכסטו נישט אזוי? אפשר זאלסטו קומען נעמען די בחורים און גיי דורך גמרא, דרש, איך האב נישט קיין כח, ס'איז א גוטע, ס'איז א גוטע עסק.

מען דארף נישט האלטן ווי יענעם, יענער דארף נישט האלטן ווי דיר, פיינט אים נישט, פיינט אים, אויב מען האט פיינט א צווייטן איד, איז א סימן אז מ'איז נאך זייער ווייט פון אייבערשטן, ס'איז דא בריוון פון אשר בנחל, א געוויסע די די יארן וואס מען איז ארויסגעקומען קעגן מוהרא"ש, ס'איז בערך ל"ו ל"ז, אזעלכע שארפע לשונות, מוהרא"ש, א מענטש קען אויפשטיין פערציג יאר יעדע נאכט חצות, און זיך מתבודד זיין שעות שעות, אויב האט ער אין הארץ פיינט א צווייטן, איז גארנישט ווערט אלעס וואס ער טוט, האט עס גארנישט קיין שייכות מיט'ן אייבערשטן.

נאך איין קלייניקייט וואס מיר רעדן ביי די שיעור היינט, אז משה רבינו פרעגט דעם אייבערשטן, וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, וואסערע זכות גייען אידן ארויס פון מצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו עתידים לקבל התורה, מיט וואסערע זכות זאל א מענטש ארויסגיין פון זיין פלאנטער, וואסערע זכות זאל א מענטש ארויסגיין פון זיין ענגשאפט, אז ער נעמט די קבלת התורה. נעמט א חומש יעדן טאג, אביסעלע חומש. נעמט א משניות יעדן טאג, אביסעלע משניות. זיי נישט קלוגער פון רעבן, זיי נישט קיין אויבער חכם. דיינע חכמות פירן דיך אין שאול תחתית. דער רבי האט אמאל געטראפן איינעם וואס זיין טאטע איז געווען א שוחט, זאגט ער אים, דיין טאטנ'ס חכמות פירן אים אין שאול תחתית. חכמות מיט חכמות, דו גריבלסט און דו גריבלסט, ס'הייסט געלערנט, ס'הייסט נישט געלערנט, נעם א משניות, פאלג א צדיק, זאג א פרק משניות, דו וועסט ארויסגיין פון מצרים, ס'נעמט א מינוט, צוויי מינוט, נעם א גמרא, הייב אן היינט שס כסדרן, פרובירסט יעדע מאל א צווייטע מין וועג פון רעדן, גיי אויף דעם וועג שס כסדרן. גיי אויף דעם וועג, א מענטש, איך בין נישט קיין מאשין, איך קען נישט לערנען יעדן טאג דעם דף גמרא, און איך פאל ארויס, איך דארף משלים זיין, ס'איז מיר נמאס דעם גאנצע זאך פון דף גמרא, הייב אן שס כסדרן, שטעל אוועק א סטיקער, א שורה גמרא, צוויי שורות, פארשטיי נישט, פאלג א צדיק, עסט ארויס גיין פון מצרים, טו עס פאר דיך, פאר דיין נשמה, טו עס פאר דיינע קינדער. ס'איז שובֿבֿים, איך דרײ מיך אַרום שובֿבֿים, איך װײס נישט װאָס צו טון מיט שובֿבֿים, אָבער אונדז װײס מען יאָ װאָס צו טון שובֿבֿים. איך נעם אַ גמרא יעדן טאָג, איך זאָג גמרא. אַװדאי װעלן מענטשן קומען מאַכן לצנות פֿון דעם. זאָגסט? ס'הײסט נישט געלערנט. זאָגסט? ס'איז אַ שאָד די צײַט. פֿאָלג אַ צדיק, לײג אַװעק אַלע אױבערחכמקײט. ס'װעט אַריבערגײן אַ פּאָר יאָר, עסט זען די גאַנצע לעבן האָט זיך דיר געטױשט. זיך טרעפן מיט דיין חבר, אונז האבן ביידע געזיצן צוזאמען, אונז האבן ביידע געשפילט קארטן, אונז האבן ביידע געגעמבלט, אונז האבן ביידע געטרינקען, אונז האבן ביידע געגאנגען זוכן וואו צו טאנצן צו די שווארצע רוח, איך האב זיך געגעבן א כאפ צו צו דעם רבינ'ס דרך הלימוד, און עס האט מיך אוועקגעטראגן מיט מרחוק, איך בין געבליבן א איד, איך האב א משפחה, איך האב דורות.

איך בין אדיקטעד צו די ערגסטע זאך, פאלג די רבי, נעם א משניות, נעם א גמרא, משה רבינו פרעגט ששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, פארוואס נעמט מען ארויס די אידן פון מצרים, אז מען גייט איבערדרייען די גאנצע וועלט פאר זיי, דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידין לקבל התורה, וועגן די תורה, אז א מענטש לערנט תורה גייט ער ארויס פון מצרים, מצרים איז א איז א. איז א מצרים איז נישט קיין פלאץ זענען געווען יונגלעך אין חדר האט מען געמיינט מצרים איז אידזשיפט מצרים איז דעמאלטס איז געווען מצרים איז יעדע זאך וואס צוקוועטשט די מח מייצר ים סאיז א א כלליתדיגע ווארט איך לייד איך לייד מיינט מצרים דו וועסט אויף דו וועסט ארויסגיין פון מצרים וועסט אויפהערן ליידן נעם א גמרא שס כסדרן מאך נישט קיין חזרן. מאך נישט קיין חזרה, פארשטייסט וואס מיינט חזר'ן? איך וועל ענדיגן שס דעמאלטס גיי איך חזר'ן, דער רבי האט אויכעט א וועג, דער רבי האט אויכעט א דעה צווישן אלע בעלי דעה א וועג וויאזוי מען חזר'ט, ער זאגט לערן זונטאג מאנטאג און דינסטאג חזר און מיטוואך דאנערשטאג מאך חוזר חזרה, דער רבי זאגט אזוי לערן זונטאג מאנטאג דינסטאג מיטוואך אפאר יאר, צען יאר, און נאכדעם חזר'ט מען שס. וואס איך האב געזען אין די, וואס איך האב געזען זיבעצן יאר, זיבעצן יאר, זיבעצן יאר אין ישיבה מיט בחורים, אריינגעקומען בחורים וואס וואס זענען געווען אויף אלע סארטן מעטאדן, איך זאג עס גוט, אלע סארטן העלפ, און די טאטע, אז די טאטע האט אים אריינגעשיקט אין ישיבה איז שוין א סימן אז ער האט שוין אלעס געטרייט, ווייל וואלט ער אריין, זיין בחור קען פארשטייט זיך לערנען, זיין בחור איז דאך א נארמאלער בחור, זאל ער אים אריינשיקן צו ראטה? ער האט שוין אלעס פרובירט, ער האט שוין אויפגעגעבן אויף אים, און וואס איז די כישוף וואס מען טוט אין ישיבה? אמרי אינשי, אמרי אינשי, בחור קומט אריין אין ישיבה און קום הער, קום הער, נעם א גמרא, און זאג מיט דעם מגיד שיעור נישט אליין, אסאך מאל געב איך א דרשה ווען עס איז אויפן טעלעפאן, איך האב נעכטן געזאגט, עס איז אריינגעקומען נאך א נייע בחור, זאג איך אים, האסט א שיעור אין שס? ניין, הייב אן שס.

געווארן אויס מענטש, ער גייט נישט קיין שידוך טון. ער קומט אריין צו מוהראש, און איך בין מיטגעגאנגען, איך האב געוואלט זען וואס מוהראש גייט טון. און ער זאגט פאר מוהראש אז ער האלט שוין די זיבעצנסטע מאל מסכת תענית, אבער ער האט נישט געזאגט מאימתי, ער האט אנגעפאנגען מזכירין גבורות גשמים. זאגט אים מוהראש, זאג יעצט זיבעצן מאל מאימתי. און מוהראש האט מורא'דיג מחזק געווען. פששש, מען חוזק'ט מיך נאך נו? וואס דארף מען דרך הלימוד? מען קען דאך געהעריג לערנען. וואס דארף מען וויסן דרך הלימוד? א מענטש פרעגט וואס איז די זכות? דו קענסט מיר זאגן אז איך וועל נאך ארויסגיין פון מיין מצרים? עתידים לקבל את התורה. און נאך איין זאך, מיט דעם וועל איך ענדיגן, ס'שטייט מען קען רעדן פון די ס', מען לערנט חומש רשי עס איז אזוי שיין, מען קען זען דעם אייבערשטן אין יעדע רשי, פארוואס האט דער אייבערשטער זיך באוויזן פאר משה רבינו אין א דארנבוים? הערשי, פארוואס האט זיך דער אייבערשטער באוויזן א דארנבוים? פארוואס האט זיך דער אייבערשטער נישט באוויזן פאר משה רבינו אין סטראבערי? אזוי שיין סטראבערי, מען טוט אן א קינד א סטראבערי קלייד, מען פארשטעלט קינדער סטראבערי, סטראבערי איז א שיינע א זיסע פרוכט, מען פארציילט פאר קינדער די קינדער בוקס מיט סטראבערי, א ווערעם איז אריין אין א. כ'זאג עס גוט? אויף אונז זאגט מען סטראבערי. דארף איך צוגעוואוינען צו אמעריקע. סטראבערי. פארוואס האט זיך דער אייבערשטער נישט באוויזן אין א בלובערי? פארוואס האט זיך דער אייבערשטער נישט באוויזן אין א אוועקאדאו בוים? זאגט רש"י פארוואס אין א סנה? ולא אילן אחר. ס'איז א מדרש, א גמרא, כמה פעמים. עמו אנכי בצרה. משה זאלסט וויסן דו ליידסט? דער אייבערשטער איז מיט דיר. דער אייבערשטער איז מיט דיר. עפן דיין מויל. זאג, באשעפער, איך לייד. באשעפער, איך לייד.

איז איבעראל, ס'איז קומסט אן אויף א פלאץ, איך טראכט אוי איך דארף יעצט ווארטן דא א שעה, איך האב דאך פארגעסן מיין משניות, היינט האב איך געדארפט גיין מיט מיין זון צום דענטיסט, שוין ברוך השם, כ'האב געהאט א תהלים, כ'האב געקענט לערנען, אבער א מענטש קומט אן צו א פלאץ, אוי איך האב דאך גארנישט מיטגענומען דא, האסט א מויל, האסט א מויל, זאג הייליגער באשעפער. ס'שטעכט ווי א דארן. הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר. דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען ארייננעמען די די שיינע לימודים וואס מ'רעדט דא פון פון רבי'ן, פון לערנען אביסל און דאווענען אביסל. און און קוקטס מיך אן דא, כ'זיץ דא ביי א שמחה, קוקטס אן דניאל, און מ'זאגט, נע, דארפסט אריינשיקן דיינע קינדער אין ברסלב, וועסט נישט קיין שידוכים טון, איך דארף דיינע שידוכים, איך דארף דיינע שידוכים. זאג נישט, איך פלעג אסאך וויינען צום אייבערשטן אנפאנג.

ברוך השם, מ'קען זיצן ביי א שמחה פון א וואכטנאכט, א אייניקל, און מ'געט זיך איין דריי, מ'מאכט א חתונה א אייניקל, און מ'גייט אריבער דאס לעבן, און מ'לאזט איבער שיינע דורות, דער אייבערשטער זאל העלפן אלע אינגעלייט זאלן זיך דערהאלטן, האב נישט מורא עסט האבן קינדער, האב נישט מורא דער דאקטער קען נישט געבן קיין קינדער, ארגענעזעישאנס קענען נישט געבן קיין קינדער. נאר דער אייבערשטער געבט קינדער. נו וואס זאל איך טון? מיט א האק קען מען נישט גיין, מיט א האמער קען מען נישט גיין, מען קען נאך אמאל שיין בעטן. אבער וואס הייסט, דו ווייסט וויפיל איך האב שוין געבעטן? בעט נאך איין מאל שיין, נאך איין מאל קום בעטן שיין. שוין נאך א פעני פאר צדקה.

שוין אז איך זאל זאגן עטס האבן קינדער, אלע האבן קינדער, מען דארף נאר בעטן נאכאמאל דעם אייבערשטן, קוקטס אין ספר המידות אות בנים, קוקט, זוך אויף, זוך אויף דארט שיינע זאכן וויאזוי מען איז זוכה צו קינדער, שמח זיין די פרוי, געבן אביסעלע צדקה, א פאר זייער מוסיף לצדקה, געבן צדקה, צוגיין צום עמוד, מען דארף האבן א בעל תפילה. איך שטעל מיך צו צום עמוד, איך דאווען שיין פאר די עמוד, איך שטיי אויף צופרי, א אינגערמאן שטייט אויף צופרי, ער לערנט תורה, דער רבי זאגט שירות ותשבחות צופרי, א מענטש שטייט אויף קודם אור היום, ווינטער קען מען עס מקיים זיין, ס'הייבט אן צו טאגן ערשט זיבן אזייגער, מען שטייט אויף צופרי און מען לערנט א פרק משניות, דאס איז דאך שירות ותשבחות, מען לערנט, איך זינג זיך א פרק משניות, רבונו של עולם, אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין, חתן האט זוכה געווען, געלערנט אין ישיבה, און וואס זאל מען רעדן פון די. שוין, די כלה'ס צד, מ'קען פארציילן מ'האט געהאלפן, מ'האט זיך ארויפגעזעצט אויף א ווען, געטראגן די קינדער און געברענגט די קינדער צו העלפן אז עס זאל זיין א מוסד. כ'האב געזאגט פאר איינעם אויפן וועג ארויס יעצט אז ווען די ישיבה וואלט דא געווען,

יעצט האבן מיר אין די מוסד אזוי, אלע וואס ביז די חתונה, ביז די חתונה, אז די עלטערן זענען מסכים, אז די עלטערן זענען מסכים אזוי מאכט מען עס ביז די חתונה, נאך די חתונה באקומסטו א געהאלט, אבער ביז די חתונה, וואס הייסט, מיין טאכטער, מען קאלט אן שכר לימוד, די מוסד קאלט אן בעטן יואלי שכר לימוד פאר זיין טאכטער, פאר זיין כלה. יואלי שטייט, און זי איז דאך א טיטשער, כ'פארשטיי נישט. לויט וואס, דו צאלסט מיר נישט קיין געהאלט, בעטסט מיר שכר לימוד? דאס איז אונזער מוסד, קענסט ארויסנעמען דיין קינד. דאס איז אונזער מוסד, א טייל יארן זיצט מען אין כיתה, א טייל יארן איז מען טיטשער. אבער ביידע האבן געארבעט מיט א מורא'דיגע התנדבות, אייבערשטער העלפן אויפשטעלן א שיינע דור, א שיינע שטוב, זיך לערנען יעדן טאג אביסעלע, דאווענען, קומען אין בית מדרש דאווענען, זיך רעדן שיין צו דיין ווייב, וועסטו האבן טעם גן עדן עס צו פירן, טעם גן עדן.